וואו דו ביסט, וויפיל אזייגער ס'איז דעמאלטס צייט. די זעלבע איז דא א בלאד פרעשור קיט, און די זעלבע איז דא נאך אסאך אזאלכע אינסטרומענטן, ס'זאגט זאכן פון וואטעווער יו העוו טו פיינד אוט. איינער ווייסט אפשר וואס דאס הייסט א קעלענדער? א קעלענדער איז א זאך וואס ס'ווייזט דיר וויפיל טאג ס'איז, און שרייבט אריין דעיטס, און דאס איז וויכטיג זייער ביי הלכות נידה, און וועגן דעם רעד איך דערפון אביסל. אריינצוברענגען דעם עולם. יעצט, ס'איז דא א זון און די לבנה. די זון גייט ארום די וועלט דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציק טעג, און די לבנה גייט ארום דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿופֿציק טעג. יעצט, די צוויי מוזן זיך אייביג צוזאמטרעפן, ווייל די תורה לערנט אונז אויס, מוז זיין חודש האביב. פסח, וואס דאס איז החודש הזה לכם ראש חדשים מוז אויסקומען אין חודש האביב, און ממילא מוז מען דאס צוזאמשטעלן אינאיינעם. יעצט דער אמת איז. ס'ווערט געברענגט אין די מדרשים, און ס'איז דא אין דעם אסאך דעות, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז דאס איז געשעהן נאכדעם וואס אדם הראשון האט געזינדיגט האט אים דער אייבישטער ארויסגעטריבן פון גן עדן און ער האט געוואלט ער זאל אנהייבן צו ארבעטן זורע חורש קוצר און ממילא האט ער געמאכט אז ס'זאל גיין אנדערש די זון יעדעס יאר, און ס'זאל זיין פלעצער וואו ס'איז זייער הייס און וואו ס'איז זייער קאלט, ווייל אמאל איז געווען די גאנצע וועלט איין אטמאספעיר וואס איז געווען אלעס איינגענעם, מסתם צווישן פֿופֿציק און זיבעציק דעגריס, אבער דער אייבישטער האט געוואלט אז עס זאל אפקומען די עונשים, און ס'איז דא וואס זאגן אז נאכן חטא פון דור המבול האט דער אייבישטער גערוקט די זון אז ס'זאל נישט גיין פונקטליך און אזוי ווייטער. אז די אלע זאכן איז געשעהן נאכדעם ווען אדם הראשון האט געזינדיגט, האט דער אייבישטער א דריי געטאן מיט די זון און מיט די לבנה אביסל, ווייל זיי פלעגן האבן א פונקטליכן זמן וויפיל ס'האט געדויערט ארומצוגיין, און נאכדעם האט דער אייבישטער ארויפגעלייגט פרעקשאנס, וואס פון דעם גייען מיר יעצט רעדן, ווייל אפילו די זון אליינס דרייט זיך אויך נישט עקזעקטלי טרי הונדערט און סיקסטי פייוו דעיס, נאר ס'דרייט זיך טרי הונדערט סיקסטי פייוו פוינט טווענטי פאר טווענטי טו, דאס מיינט כמעט נאך א פערטל טאג. און די לבנה דרייט זיך אויך נישט ארום דרײַ הונדערט און פֿיר און פֿופֿציק טאג, נאר ס'בלייבט איבער אביסל. איז במילא איז עס מורא'דיג שווער צאמצושטעלן. יעצט, ס'איז דא א מחזור גדול און א מחזור קטן. ס'איז דא איינמאל אין אַכט און צוואַנציק יאר, וואס דעמאלטס קומט די וועלט צוריק אויפן זעלבן פלאץ ווי ביי די בריאת העולם דינסטאג ביינאכט זעקס אזייגער העכער ארץ ישראל, און ס'קומען זיך אויך צאם אלע כוכבי לכת מיט אלע מזלות אין די זעלבע צייט, אונז ווייס מיר ס'איז דא זיבן כוכבי לכת, אין די גמרא מסכת עירובין דף ק"ו ווערט געברענגט וועגן דעם. און אין מגן אברהם, אין הלכות שבת, אין סימן רע"א סעיף קטן א', ברענגט ער א תשובת מהרי"ל פון סימן קסג, און ער ברענגט אויכעט פון א ספר תיקוני שבת אז מען זאל נישט מאכן קידוש פון זעקס ביז זיבן ווייל ס'איז שורה דעמאלטס מזל מאדים. וואס איז דאס? דאס איז די שבעה כוכבי לכת. ס'איז דא אזוי, שבתאי, צדק, מאדים, דאס הייסט שין צדיק מם, שצ"ם, נאכדעם איז דא.

איז ווענוס, כוכב איז מערקירי, און לבנה איז די מאן. יעצט די נעמען פון די וואך קומען אזוי, סאנדעי, דאס איז זון, דאס איז די ערשטע טאג, מאנדעי, דאס איז לבנה, דאס איז די צווייטע טאג, נאכדעם קומט די איבריגע פינף טעג קומען אויף נעמען פון אלע אנדערע פלענעטס, טוסדעי קומט פאר מארס, ווענסדעי קומט פאר מערקירי, טורסדעי קומט פאר דזשופיטער, פריידעי קומט פאר ווענוס, און סעטערדעי קומט פאר סעטורן. דעיס זענען די נעמען פון די זיבן טעג פון די וואך וואס זיי קומען פון אלטן גריכישן קולטור וואס זיי האבן דאס געגעבן א נאמען פאר די כוכבי לכת. יעצט אין די בעלי מקובלים ווערט געברענגט אזוי, שבתאי איז יסוד, צדק איז חסד, מאדים איז גבורה, חמה איז תפארת, נוגה איז נצח, כוכב איז הוד, און לבנה איז מלכות, ווייל ס'איז לית ליה מגרמיה כלום, ער באקומט נאר פון די זון א שיין, און ער אליינס האט גארנישט, וועגן דעם שבת קודש איז בבחינת לבנה, און אידן ציילן צו די לבנה, ווייל כלל ישראל האט נישט קיין בת זוג, אונזער בת זוג איז דער שבת קודש, און דער הייליגער באשעפער האט אונז געגעבן דעם שבת, וועגן דעם זעמער אונז די ווייניגסטע אויכעט, ווייל די לבנה איז קלענער פון די זון. יעצט אמאל. איז אלע השפעות געקומען קודם פאר כלל ישראל ווען ס'איז געווען דער בית המקדש, און פון דארטן איז עס געגאנגען פאר די זיבעציג אומות, היינט גייט עס פארקערט, קודם קומט פאר זיי די שפע און אונז באקומען נאר פון זייערע שיריים, ביז דער אייבערשטער וועט מירצעשעם צוריק בויען דאס בית המקדש וועט זיך אלעס צוריק דרייען און אונז עמיר זיין די די וואס וועלן באקומען די שפע גראד פונעם אייבערשטן. יעצט נאכדעם איז דא די צוועלף מזלות, איז חודש ניסן האט טלה פאר א מזל.

סקורפיאו, חודש כסלו איז א קשת. סעגעטעריס, חודש טבת איז א גדי, דאס איז א קעפריקארן. חודש שבט איז א דלי, אן עקוועריוס, שעפט אן וואסער. חודש אדר איז דגים, פיסקעס. יעצט די אלע זאכן זענען געווען בשעת ווען דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט, אלעס איז געווען אין מאושען און ס'האט זיך געדרייט. געהאט. יעצט איינמאל אין אַכט און צוואַנציק יאר קומט עס צוריק אויפן זעלבן פלאץ, די כוכבים מיט די מזלות, אלעס אינאיינעם אויפן זעלבן פלאץ. ווען קומט עס צוריק? דער אייבערשטער האט אויפגעהאנגען די זון דינסטאג ביינאכט זעקס אזייגער העכער ארץ ישראל, דעמאלטס האט אזוי אויסגעזען אזוי ווי ס'זעט אויס איינמאל אין אַכט און צוואַנציק יאר. דאס הייסט א מחזור גדול. נאכדעם איז דא א מחזור קטן, אז איינמאל אין פיר יאר קומט עס צוריק צום זעלבן פלאץ, אבער אן די כוכבים און די מזלות, ס'איז נאר די טעג טוען זיך אויסגלייכן, אזוי ווי כ'וועל באלד מסביר זיין. יעצט וועגן דעם איינמאל אין אַכט און צוואַנציק יאר מאכט מען א ברכה עושה מעשה בראשית, ווייל ס'איז די זעלבע ווי ס'איז געווען ווען דער אייבערשטער האט אויפגעהאנגען די זון העכער ירושלים, און אלע כוכבים און מזלות האבן געהאט זייער פאנקשען, און ס'גייט צוריק אויפן זעלבן פלאץ. מה שאין כן ביים מחזור קטן איז די מזלות און די כוכבים גייען נישט אלץ אויפן זעלבן פלאץ און נישט אזוי ווי ווען דער אייבערשטער האט עס אויפגעהאנגען. דער אייבערשטער האט אויך באשאפן די וועלט זאל זיין איבעראל צווישן זעכציג און זיבעציג צו זעכציג און אכציג דעגריס, אזוי האב איך געזען אין די ספרים, נאר נאכן חטא פון אדם הראשון, האט זיך אלעס איבערגעדרייט און דער אייבערשטער האט א שטופ געטאן פון די עקסעס פון די טשעסי אויף וואס די זון פארט ארום און די לבנה האט ער א שטופ געטאן די אלע כוכבי לכת ממילא איז דא פלעצער ווי ס'איז נענטער צו די וועלט איז צו הייס און ס'איז דא פלעצער ווי ס'איז ווייטער פון די וועלט איז צו קאלט און אזוי ווי דער אייבערשטער האלט שוין ביים ברענגען משיח'ן האט ער שוין געמאכט עירקאנדישאנס מיט אלע גוטע זאכן אז מ'קען וואוינען סיי וואו ס'איז זייער הייס, און ער האט אויך געמאכט א גוטע היטינג סיסטעם אז מען זאל קענען וואוינען וואו ס'איז זייער קאלט, ווייל מען דארף מברר זיין אלע ניצוצים פון די גאנצע וועלט. און דאס שטייט אין בראשית קאפיטל ג' פסוק י ז, ולאדם אמר, פאר אדם הראשון האט דער אייבערשטער געזאגט, כי שמעת לקול אשתך ווייל דו האסט אויסגעהערט צום קול פון דיין פרוי, ותאכל און דו האסט געגעסן מן העץ פון דעם בוים,

דאס איז אזאלעכע ביטערע ירקות און מען קען עס נאר דורך קאכן מאכן זיס און נאכדעם בזעת אפיך תאכל לחם דו'סט דיך מוזן פלאגן עד שובך אל האדמה כי ממנה לוקחת ביז דו'סט צוריק גיין אין די ערד כי עפר אתה ואל עפר תשוב שוין איז דא אסאך ספרים וואס זאגן אז דעמאלטס האט דער אייבישטער געמאכט די אלע זאכן זאלן נישט גיין פונקטליך ס'זאל זיין פלעצער ווי ס'איז זייער קאלט און ס'זאל זיין ווי ס'איז זייער הייס אמאל האט אלעס געדארפט זיין. אין די זעלבע ביטווין סיקסטי און עיטי דעגריס, ס'וואלט נישט געווען די אלע שטורעמס, אפילו די בערג איז אויכעט א גאנצע מחלוקת, ס'איז דא פון מהר"ץ חיות אנפאנג מסכת ברכות, ער ברענגט א מדרש אז דער אייבישטער האט געמאכט די גאנצע וועלט גראד, איי פארוואס איז דא בערג, ווייל די בעל עבירות האבן עס געמאכט איז די וועלט אנגעשוואלן געווארן. יעצט דער מהר"ץ חיות ברענגט עס צו און ער האט א קשיא, מסכת ברכות אנפאנג שטייט אז מ'זעהט א בארג מאכט מען א ברכה, פרעגט ער נו איך מיין אויב ס'איז א קללה דאס האבן מענטשן געמאכט אזוי מיט זייערע עבירות פארוואס דארף מען מאכן א ברכה? על כל פנים איז אין דעם אויך דא א גרויסע מחלוקת. ס'אבער דא נאך א טעם פארוואס דער אייבישטער האט געמאכט אז ס'זאל נישט זיין פונקטליך, די זון דרייט זיך ארום און ס'בלייבט איבער א פרעקשען, ס'איז נישט טרי הונדערט און סיקסטי פייוו דעיס נאר ס'איז טרי הונדערט און סיקסטי פייוו פוינט טווענטי פאר טווענטי טו. אונז געפינמער ביי משה רבינו און דער אייבישטער האט אים געזאגט בחצות הלילה און זאלסט געדענקען איין זאך משה רבינו עקזעקטלי טוועלוו אקלאק גיי איך פינישן אלעס קום איך אריין אויף מצרים און ס'גייט זיין יציאת מצרים און אזוי ווייטער ס'הייבט זיך אן דעמאלטס די מכה פון בכורות. משה רבינו האט אדער מורא געהאט אז פרעה'ס זייגער ארבעט נישט גוט, ווער קען דען זאגן א ווארט ווי בחצות, דאס קען דאך נאר זאגן דער הייליגער באשעפער, אן אנדערער קען דאך דאס נישט זאגן. בקיצור, איז געגאנגען משה רבינו און ער האט געזאגט פאר פרעה זאלסט וויסן, כחצות הלילה, אומגעפער ווען ס'וועט זיין חצות דעמאלטס וועט דער אייבערשטער אראפקומען אויף מצרים, ס'וועט זיין מכת בכורות. יעצט. אונז געפינמער נאך א מורא'דיגע זאך, פרשת וירא קאפיטל י ח, און דאס איז פסוק ז, שטייט אזוי, ואל הבקר רץ אברהם, אברהם אבינו איז געלאפן צו דעם בקר, ויקח בן בקר, ער האט גענומען א בן בקר רך וטוב, ווייעך מיט גוט, ויתן אל הנער, און ער האט עס געגעבן פארן נער, איז רש י זאגט דאס איז ישמעאל ער זאל אים מחנך זיין צו מצוות, וימהר לעשות אותו, און ער האט זיך געאיילט עס. צו מאכן. יעצט רשי זאגט ער האט אים געגעבן דריי פרים כדי ער זאל זיי געבן דריי צינגען מיט חרדל ווייל דאס איז די בעסטע זאך, מען לערנט יעצט הלכות נידה, טיפת דם כחרדל, מען זעט אברהם אבינו האט געגעבן פאר די מלאכים א צינג מיט חרדל. בקיצור, נאכדעם שטייט ויאמרו אליו האבן זיי געזאגט צו אברהם אבינו איה שרה אשתך, ווי איז שרה? ויאמר האט ער געזאגט הנה באוהל, זי איז אין געצעלט, זי איז א צנועה, זי גייט נישט ארויס, יעצט שטייט אין פסוק י ויאמר האט ער געזאגט שוב אשוב אליך כעת חיה, איך גיי צוריק קומען אין א יאר ארום אין אזא צייט, יעצט דא די מעשה געווען אין פסח, אין פסח דעם נעקסטן יאר פסח איז יצחק אבינו געבוירן געווארן. אין ראש השנה ליינט מען די קריאה פון פרשת וירא.

למועד אשר דיבר אותו אלוקים, זאגט רשי, וואס איז דאס למועד אשר דיבר אותו אלוקים? רבי יודן ורבי חמא ברבי יודן אומר, רבי יודן און רבי חמא דער זון פון רבי יודן זאגט, מלמד שנולד לט' חדשים, געבוירן געווארן צו ניין חדשים. יעצט שטייט ווייטער אין פסוק איז געשטאנען למועד אשר דיבר אותו אלוקים. ברענגט רש י דעם תרגום דמליל יתיה, דער אייבערשטער האט גערעדט צו זיי את המועד די צייט אשר דיבר וקבע לו און ער האט אים באשטימט, כשאמר לו ווען דער מלאך האט געזאגט למועד אשוב אליך זאגט רש י סרט לו סריטה בכותל דער מלאך האט געמאכט א קראץ אין די וואנט, זעסט דא קוק קוק די וואנט האסטו א קראץ. פון אויבן אראפ א שטיקל קראץ. ואמר לו און דער מלאך האט געזאגט כשתגיע חמה, ווען די זון גייט אנקומען לסריטה זו צו דעם קראץ, בשנה אחרת נעקסטן יאר תלד וועסטו געבוירן. א מורא'דיגע רש"י, וואס וויל דא רש"י, וואס וויל דא ר' יודן, די תירוץ איז זייער פשוט, פון איין יאר אויפן צווייטן איז נישט די זעלבע ווען די זון גייט,

ביי יציאת מצרים האט דער אייבישטער געמאכט די אלע מכות צו ווייזן כי הוא מלך על כל הארץ, אזוי ווי דער רמב"ן זאגט באריכות אז דער אייבישטער פירט זיינע רגעים מיט זיינע מינוטן און קיינער קען דאס נישט משיג זיין דאס גדלות פונעם אייבישטן וויאזוי ער פירט דאס, און דער עולם זאל נישט מיינען אז ס'איז עפעס א מקרה, ס'איז דא א טשעסי מיט א זון, ס'דרייט זיך ארום, אויב ס'זאל זיין נאר א מקרה, און פארוואס איז עס יעדעס יאר אנדערש? ווייל דער אייבערשטער ווייזט אז ער פירט עס. און די זעלבע געפינען מיר אויכעט ביי אברהם אבינו'ן שטייט אז ער איז געזעסן דארטן און ער האט געווארט אויף. אורחים, זאגט רש"י, כחום היום, פארוואס איז געווען הייס? הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה, דער אייבערשטער האט ארויסגעצויגן די זון פון איר בייטל, שלא להטריחו באורחים. אין מסכת סוכה שטייט אויך אזוי, דער אייבערשטער וועט אויספרובירן די גוים מיט וואס? מיט סוכה. און דער אייבערשטער וועט ארויסציען חמה מנרתיקה, און זיי וועלן אלע בועט זיין אין די סוכה, און דעמאלטס וועט דער אייבערשטער ווייזן פאר די גוים אז עטץ האטס נישט קיין עולם הבא, נאר מיין פאלק די אידן. די זון איז א מורא'דיגע זאך השמיים מספרים כבוד קל ומעשה ידיו מגיד הרקיע. סאו דאס ווייזט דער אייבישטער, ס'איז נישט קיין מקרה, יעדעס יאר איז אנדערש. דאס זענען בעיסיקלי די צוויי טעמים פארוואס ס'איז נישט פונקטליך די זעלבע. יעצט עמיר אריינגיין אביסל וואס דער חילוק איז פון איינעם ביזן צווייטן און וויאזוי מ'גלייכט דאס אויס. און דער טעם פארוואס איך בין אזוי מאריך, ווייל עטס גייטס זעהן, די זון, אז עטס גייטס ארויס ווי עס איז נישט דא קיין שטאט, ביים ים, קענט עטס זען די זון יעדן טאג האט זיך איר צייטן ווען עס גייט אראפ און ווען עס גייט ארויף, עס גייט אראפ מיט ארויף, און די גוים האבן אין די נאוטיקעל דעפארטמענט האבן זיי פונקטליך ווען יעדן טאג איז, אינדערפרי און ביינאכט, זיי דארפן דאס האבן וועגן מיליטער, אין מיליטער איז נישט דא צוועלף שעה עי עם און פי עם, ווייל לאמיר זאגן מ'וועט הייסן באמבעדירן א שטאט און דער פיילעט וועט נישט הערן עי עם צו פי עם איז אן אומגליק. האבן זיי נאך צוועלף קומט דרייצן, זיי האבן זייער פונקטליך אלעס, ווען מען זאגט אז מען זאל אראפלאזן א באמבע אין א שטאט זאגט מען פונקטליך די לעטיטוד, די לאנדזשיטוד, און די טיים, פונקטליך וויפיל ס'איז דארט, אלעס גייט פונקטליך געמאסטן און געוואויגן, יעצט די נאוטיקעל דעפארטמענט מעזשערט דאס שוין יארן, און זיי זאגן ס'איז אייביג די זעלבע, נאר אין יעדעס יאר איז עס געריקט, ס'גייט א סייקל פון פיר יאר, און יעדע פיר יאר קומט עס צוריק צום זעלבן פלאץ, אין די פיר יאר איז עס זיך גערוקט בערך מיט פלאס אר מיינוס טו מינוטס, און דאס פירט דער בורא כל עולמים. דאס הייסט א מחזור קטן, וויטין פאר יערס קומט עס צוריק. יעצט, וואס איז דאס אונז נוגע? אונז איז דאס נוגע אז ווען דו זעסט א סאנרייז און א סאנסעט, און דאס איז מחייב די הלכות פון יום מיט לילה, זאלסטו וויסן וואס דו קוקסט, ווענדט זיך אין וועלכן יאר סייקל דו ביסט, יו קען בי אף וויטין פלאס אר מיינוס טו מינוטס. דארף מען צולייגן פלאס אר מיינוס טו מינוטס, אויסער דעם וואס מען דארף צולייגן תוס' שבת, זאגט דער מגן אברהם דאס אויך צוויי מינוט, סיי ערב שבת און סיי מוצאי שבת. נאכדעם איז דא נאך זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף וויסן, א סירקל האט מען איינגעטיילט אויף טרי האנדרעד ענד סיקסטי דעגריס, ס'איז געקומען גוים ס'האבן זיך צוזאמגעזעצט, דא שיינט אויף די זון, דא גייט אראפ, וויאזוי וועט מען דאס פירן? האט מען מחליט געווען די וועלט איז א באלי, א רינדיגע באלי, און מען גייט עס איינטיילן אויף צוויי מינע ליינס, לעדיטוד, דאס מיינט די ס'ליגעדיג, ס'איז א לשון ס'ליגט, און דאס הייבט זיך אן ביים עקוועידער איז זירא, נאכדעם עז יו גאו פורדער פון ביידע זייטן נארט און סאוט גייט עס צען, צוואנציג, דרייסיג און אזוי ווייטער, מילא ווייסט מען ווי מען איז, און נאכדעם איז דא לאנדזשיטוד ליינס, לאנדזשיטוד מיינט די לאנגע ליינס פון אויבן אראפ, דאס איז איינגעטיילט אויף טרי האנדרעד ענד סיקסטי דעגריס, יעצט.

טאמער טוסט עס דיוויידען ביי טרי האנדרעד ענד סיקסטי דעגריס, דאס מיינט אז ס'איז דא דרײַ הונדערט און זעכציק אזאלעכע שטרעכעלעך, איז אז דו דיוויידסט פֿאָרטין פֿאָרטי ביי טרי סיקסטי, איז צווישן יעדן שטרעכעלע איז דא פונקטליך פֿיר מינוט. יעצט, דו ווייסט נישט פונקטליך וויפיל ווייט דו זיצט פונעם שטרעכעלע. למשל, ברוקלין וואו ס'וואוינט זייער אסאך אידן קיין עין הרע, זיצט עס אויף. פֿאָרטי פּוינט סיקס סעווען עיט טו דעגריס נארט, דאס הייסט אז די לעדעטוד ליינס זענען אזויפיל העכער פונעם עקוועידער, און נאכדעם זיצט עס אויף סעווענטי טרי פּוינט נײַן פֿאָר פֿאָר טו דעגריס וועסט. דאס מיינט אזוי אז אזוי ווי ס'טוישט זיך די. ביי יעדן נומבער צווישן די צוויי שטרעכעלעך פֿיר מינוט איז א חלק פון ברוקלין זיצט אויף סעווענטי טרי פוינט ניין פאר פאר טו וואס דא איז שוין נישט עקזעקטלי סעווענטי טרי עס איז שוין אלמאסט סעווענטי פאר און א טייל פון ברוקלין זיצט אביסל פריער סאו מען דארף וויסן אז ס'איז דא נאך פֿיר מינוט וואס מען דארף אייביג צולייגן, ווייל דו ווייסט נישט פונקטליך וואו דו זיצט. דארפסט אויך געדענקען אז אזוי ווי די וועלט איז רונדיג איז עס אזוי ווי א באלי, איז אינמיטן איז אביסל גרעסער די פֿיר מינוט, און ווען ס'ווערט שמאלער אויבן, איז אפילו ס'איז אויף דעם זעלבן לאנדזשיטוד ליין, אבער ס'איז דא אביסל ווייניגער ווי די פֿיר מינוט. יעצט וואס דאס מיינט איז וויבאלד די באלי איז מער ברייטער אינמיטן לעבן עקוועיטער און ס'ווערט שמאלער איז כאטשיג ס'איז דא די זעלבע לאנדזשיטוט ליינס אבער ס'ווערט שמאלער מיט דעם וועט עץ אויך פארשטיין וויאזוי ס'איז מעגליך אז אין די פֿיר יאר גייט די זון אמאל לענגער און אמאל קערצער. וויאזוי ארבעט דאס? ווייל ס'גייט טאקע פון מזרח אויף מערב אבער ס'גייט נישט פונקטליך פון מזרח אויף מערב צווישן דרום און צפון עקזעקטלי די זעלבע, ס'גייט אביסל אהינצער, אמאל מער צו צפון אמאל מער צו דרום, ווען איינער קויפט א הויז שטייט אויפגעשריבן פונקטליך די לעדיטוט און די לאנדזשיטוט קען ער וויסן פונקטליך ווי ער איז, אבער דאס וואלט געקענט העלפן פאר די לעדיטוט און לאנדזשיטוט ליין, אבער די אנדערע פראבלעם אז יעדע פיר יאר איז דא אן אנדערע סייקל, וואס איז אויך אף מיט א צוויי מינוט בערך. איז די אלע זאכן דארף מען נעמען אין קאנסידערעישאן, סאו ביטווין די לעדיטוט און די לאנדזשיטוט ליין פראבלעם ענד די סייקל פראבלעם דארף מען צולייגן בערך פֿיר מינוט צום שבת קודש, און אויך צו חמישי ימי טומאה, צו הפסק טהרה, און צו חשש וסתות, צו אלע זאכן וואס ס'האט צו טוהן מיט סאנרייז און סאנסעט. און אזוי ווי איך האב שוין געזאגט פריער, ביי שבת מוז זיין תוס' שבת נאך צוויי מינוט דארף צוקומען מסתם נאך צוויי מינוט ווייל דו ווייסט נישט פונקטליך וואו דו ביסט. סיי פון אנפאנג און סיי צום סוף, סיי אנפאנג שבת און סיי סוף שבת דארף מען צולייגן צוויי מינוט פאר תוס' שבת. טאמער ווילט איר דווקא וויסן וואו איר זענט, און איר האט נישט די לעדעטוט און די לאנדזשיטוט איז אויף די סמארטפאון ס'איז דא פארשידענע עפפס און ס'זאגט דיר פונקטליך ווי דו ביסט און דארט ווי דו ביסט אויף דעם פלאץ ווי די סמארטפאון איז ס'כאפט פונקטליך זאגט עס דיר ווען ס'איז די אלע זמנים צו די סעקונדע און ס'איז אויך דא געוויסע עפפס איינס האב איך אויכעט געמאכט מיטן אייבישטנס הילף מ'האט עס שוין אסאך ווי מ'זאגט מאדערנערעזירט אויף הלכות וסתות ס'זאגט דיר פונקטליך ווען דו דארפסט דיך פורש זיין אויכעט יעצט לאמיר אריינגיין פונקטליך אין די מעזשערמענטס.

דאס איז אינאיינעם קנאפע א גאנצן טאג. קומט אויס אז יעדע פיר יאר קומט צו א טאג מער. ס'איז כמעט א טאג, ס'איז נישט קיין גאנצער טאג. ס'זאל זיין א גאנצער טאג פעלט נאך אביסל. יעצט וואס האבן די גוים געטון כדי אז ס'זאל נישט זיין קיין פראבלעם מיט דעם טאג? זענען זיי געגאנגען. און זיי האבן געמאכט אז יעדע פיר יאר לייגט מען צו א טאג. עס וואלט זייער גוט געווען ווען דאס וואלט ווען געווען פונקטליך אייניג, למעשה אבער איז עס נישט אייניג, ווייל מ'זאל לייגן צו נאך א טאג איז ווערט א סורפלוס פון פוינט או טרי וואן טו, דאס איז באלד פֿינף און פֿערציק מינוט, ס'איז פֿארטי טרי פוינט טווענטי מינוטס קומט אויס. אז יעדע פערדע יאר ווערט א סורפלוס פון קנאפע פֿינף און פֿערציק מינוט, יעצט וואס האבן די גוים געטון צו דעם? האבן זיי געמאכט אז נישט יעדע פֿיר יאר לייגט מען צו, נאר ביים סוף הונדערטער יארגאנג גייט מען קוקן צו ס'איז דיוויזיבל ביי פֿיר הונדערט און ס'בלייבט נישט קיין פרעקשן דעמאלטס וועט מען צולייגן, טאמער נישט לייגט מען נישט צו. יעצט וואס טוט מען צו דעם פראבלעם? קומט דאך אויס אז ס'קומט צו כסדר אפאר מינוט, פוינט או טרי וואן טו פון א טאג, און געמאכט אז מ'מאכט נישט יעדע פיר יאר אן עיבור יאר, נאר אין דעם יאר וואס אז מ'לייגט אריין פֿיר הונדערט אין דעם און ס'איז דיוויזיבל ביי פֿיר הונדערט, אן א פרעקשען דעמאלטס מאכט מען עס. סאו קומט אויס אזוי, יעדע פערדע יאר לייגט מען צו א טאג, איז ווערט עס דרײַ הונדערט און זעקס און זעכציק טאג, אויסער די הונדערט יארגאנג, וואס טאמער מען דיוויידט עס ביי פֿיר הונדערט קומט עס אויס מיט א פרעקשען, דארט לייגט מען נישט צו. למשל, די יאר נײַנצן הונדערט איז נישט געווען קיין יאר מעוברת, מ'האט נישט געמאכט אן עקסטערן טאג, פארוואס? ווייל נײַנצן הונדערט טוט זיך נישט דיוויידן ביי פֿיר הונדערט איקוואל. יעצט למשל ביי יאר צוויי טויזנט האט מען יא געמאכט אן עקסטערן טאג, ווער ס'געדענקט ס'האט זיך איבערגעקערט דא די גאנצע שטאט, עס וועט זיין א טאג מער אינטערעסט, די בענק און די ביליאנס אוו דאלערס האט זיך איבערגעקערט די שטאט וואס מ'טוט מיט דעם עקסטערן טאג. מ'האט אויך אנגעמאכט א פעניק אז אלע קאמפיוטערס וועלן גיין קראכן, מען וועט נישט קענען פארן מיט די פליגערס, זיי וועלן אראפפאלן. יעצט אין דעם יאר איין און צוואַנציק הונדערט עט נישט זיין קיין עקסטערע טאג, כאטשיג ביי יעדע הונדערט יאר לייגט מען צו א טאג, ווייל ס'איז נישט דיוויזיבל ביי פֿיר הונדערט איקוואל. ביי יאר צוויי און צוואַנציק הונדערט עט אויך נישט זיין אן עקסטערע טאג. ביי יאר דרײַ און צוואַנציק הונדערט עט אויך נישט זיין אן עקסטערע טאג. ניק. ביי יאר פֿיר און צוואַנציק הונדערט עט יא זיין ווייל פֿיר און צוואַנציק הונדערט איז דיוויזעבל ביי פֿיר הונדערט אן א פרעקשן יעצט קומט אויס אז יעדע פֿיר הונדערט יאר האט נײַנטי סעווען זיבן און נײַנציק יאר וואס מען לייגט צו א טאג. יעצט לאמיר עס צעלייגן די אמת'ע טעג אין פֿיר הונדערט יאר איז הונדערט און זעקס און פֿערציק טויזנט נול נײַנטי סיקס פוינט עיטי עיט פארוואס ווייל פֿיר הונדערט יאר

וויפיל קומט אויס אז מען לייגט צו טעג, יעצט פֿיר הונדערט יאר מאל טרי האנדרעט ענד סיקסטי פייוו, וואס מען נוצט נישט יעצט דעם פרעקשאן, איז א האנדרעט ענד פארטי סיקס טאוזענט. וויפיל קומט צו טעג וואס מען לייגט צו במשך די פֿיר הונדערט יאר? זיבן און נײַנציק איז.

גערעכט. קומט אויס אז ביי פֿיר הונדערט יאר איז עס כמעט ווי אייניג, אבער ס'איז נאך פוינט טוועלף פון א טאג. פוינט טוועלף פון א טאג איז כמעט דריי שעה, צוויי מיט א דריי פערטל שעה. דאס איז וויאזוי דער גוי האט צוזאמגעשטעלט זיין לוח. די לוח נוצט מען אזוי אין יוראפ שוין פון פֿופֿצן עיטי טו, און אין ענגלאנד פון סעווענטין פיפטי טו. און אין רוסלאנד פון יאר נײַנטין עיטין. יעצט מיט דעם וועט עטס אויך פארשטיין אפאר זאכן. ס'איז געווען אן אלטע לוח, ס'האט געהייסן די דזשוליען, JULIAN, קאלענדער. שפעטער האבן זיי געזען אז ס'ארבעט נישט, ווייל ס'פעלט טעג דא, ס'פעלט טעג דארט, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן עס געטוישט צו די גרעגאריען קאלענדער. גרעגאריען, דאס האט עפעס א גלח צוזאמגעשטעלט, יעדער האט צוזאמגעשטעלט ווי מ'וועט יא לייגן א טאג מער און ווי נישט, נישט ביי די פיר יאר, נאר ביי די הונדערטער יאר. עניוועי, ס'האט זיך אויסגעלאזט אז נאך אזוינפיל יארן איז געווארן אן אונטערשיד צווישן די דזשוליען קעלענדער און די גרעגאריען קעלענדער מיט דרײַצן טעג. ס'הייסט די גרעגאריען איז ווייניגער מיט דרײַצן טעג ס'זאל אנקומען צו די דזשוליען. מיט דעם וועט עטס אויך פארשטיין דעם ניטל. דער ניטל איז אין אמת'ן דעצעמבער פֿינף און צוואַנציק. וואס דאס איז דעמאלטס ווען דער אותו האיש איז געבוירן געווארן. און אזוי ווי מ'האט געהאלטן אין איין רוקן דאטומען. איז דא וואס האבן מיטגעהאלטן מיט די גערוקעכץ און ס'דא וואס האבן נאך דעם אלטן דזשוליען קעלענדער. יעצט איך כ'האב געהערט זאגן ווען כ'בין געווען א יונגל אז דער רבי האט געהייסן אז מ'זאל געוואויר ווערן צו דא איז דא א קירכע וואס ס'האלט פונעם זעקסטן אויפן זיבעטן איז מען געוואויר געווארן אז ערגעץ אין פיפטינט סטריט אין מאנהעטן איז דא א ס'הייסט א אלטע גריכישע קירכע וואס זיי פירן זיך נאך אויף די גרעגאריען קאלענדער און ביי זיי טאקע ניטל פונעם זעקסטן אויפן זיבעטן פארוואס ווייל דאס איז די דרייצן טעג וואס איז א חילוק צווישן דעם קאלענדער פון דעצעמבער טווענטי פיפט ביז דעם זעקסטן פון דזשעניוערי. יעצט אין בעלז איז דא פונעם פיפטן אויפן זעקסטן, זיי האבן אן אייגענעם ניטל. אין דער גרעגאריען קעלענדער, דאס איז די היינטיגע קעלענדער איבער די גאנצע וועלט. יעצט אז מען פארשטייט שוין אביסל פונעם גויאישן לוח, גיי איך אנהייבן יעצט מסביר צו זיין וואס ס'געשעהט סאנרייז און סאנסעט, דער אייבערשטער האט באשאפן די מאורות, האט ער. יעצט, די מאורות האט ער באשאפן דעם ערשטן טאג, די גמרא זאגט אז צען זאכן האט מען באשאפן דעם ערשטן טאג, און איינס איז די מאורות. נאר וואס, ס'שטייט ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, איז זאגן די ספרים אז דאס איז נישט געווען ווייל די זון און די לבנה זענען געלאכטן, די זון און נאכדעם די לבנה און אזוי ווייטער, דאס האט געמאכט דעם טאג און די נאכט, ניין, ס'געווען אן אור און ס'געווען א חושך, חושך איז געווען א בריאה פאר זיך. נאכדעם אין קאפיטל א' פסוק י"ד שטייט ויאמר אלקים יהי מאורות ברקיע השמים, להבדיל בין היום ובין הלילה, ס'זאל זיין מאורות ברקיע וואס דאס זאל הענגען אין הימל און דאס זאל מאכן א צווישנשייד צווישן דעם טאג און צווישן דער נאכט, והיו לאותות ולמועדים ולימים ולשנים, און דאס גייט זיין פאר די ימים טובים. און פאר די טעג און פאר די יאר. איז זאגט רשי גראד מיום ראשון נבראו, ס'איז א גמרא, מ'האט עס באשאפן ביום ראשון, וברביעי צוה עליהם לתלות ברקיע, האט דער אייבערשטער געגעבן א באפעל אז זיי זאלן זיך אויפהענגען אויפן הימל, און, זאגט רשי, וכן כל תולדות שמים וארץ נבראו ביום ראשון וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו, ווען מען האט גוזר געווען הוא שכתוב את השמים לרבות תולדותיהם ואת הארץ לרבות תולדותיהם. שוין, קומט אויס אז די זון איז שוין געווען באשאפן גראד. אין ערשטן טאג נאר מ'האט עס אויפגעהאנגן שפעטער. יעצט איז דא א לאנגער אריכות אין בעל המאור אין מסכת ראש השנה אין פערדן פרק דאס איז דף ק"ח. אז ווען דער אייבישטער האט אויפגעהאנגען די זון האט דאך עס געלאכטן ארום און ארום, איז די שאלה איז ווען האט עס אויפגעהאנגען העכער ירושלים? דינסטאג ביינאכט העכער זעקס אזייגער העכער ארץ ישראל העכער ירושלים, און מיטוואך אינדערפרי ווען ס'האט אנגעהויבן צו לייכטן זעקס אינדערפרי העכער ירושלים. איז די שאלה ביז ווי ווייט הייסט עס דעם ערשטן טאג און ווען לאזט זיך אויס דער ערשטער טאג און ווען קומט עס צוריק אויפן זעלבן פלאץ העכער ירושלים א טאג שפעטער און ווען הייסט דער צווייטער טאג פאר די איבריגע וועלט. נו, ביז ווי ווייט הייסט עס נאך מיטוואך און ווען הייבט זיך אן ווער ס'האט נישט געזען די ליכטיגקייט ס'זאל זיין דאנערשטאג איז דער בעל המאור זאגט אז ס'האט צוטון מיט טבור הארץ דארטן ווי דער בויך פון די ערד הערט זיך אויף. אזוי זאגט דער בעל המאור. אויף דעם האט זיך אפגעטון גאנצעטע זאכן ווען מ'איז געווען אין שאנגהיי. ס'איז געווען די מירער ישיבה און נאך אנדערע וואס זענען אהין אנטלאפן. און זיי האבן זיך דארט אויפגעהאלטן א שטיק צייט. אינמיטן איז געפאלן יום כיפור. און זיי האבן נישט געוואוסט צי שאנגהיי איז טבור הארץ צי נישט. צי דאס האט א דין אז דארטן איז דינסטאג אזוי ווי אין ארץ ישראל. צי דארט איז מאנטאג הערשט. ווייל זיי האבן באקומען די ליכטיגקייט נאכדעם ווען עס איז שוין געגאנגען די זון ארום די וועלט כמעט א גאנצן טאג. איז דא אזא זאך עס הייסט קו התאריך הישראלי, איז ער דארט מברר זייער שיין און ער ברענגט אז עס איז געווען א גרויסע מחלוקת צווישן חזון איש און צווישן די רבנות, אין ארץ ישראל, ס'איז געווען די שאנגהיי חברה זענען דארט געלאפן האבן זיי נישט געוואוסט ווען צו פאסטן יום כיפור, איז זענען זיי געגאנגען זיי האבן אנגעפרעגט דעם חזון איש האט ער זיי געזאגט אז זיי זאלן פאסטן אין א געוויסן טאג, די רבנות האט געשריבן פונקט פארקערט, זיי זאלן עסן יענעם טאג און פאסטן א טאג שפעטער, זיי האבן זיך נישט געקענט אריינלאזן אין געוואלטיגע מחלוקת. אין איסורי כריתות עסן יום כיפור, האבן זיי געפאסט ביידע טעג, און דאס זעלבע האבן אלע לענדער וואס זענען נישט אין טבור הארץ פון ארץ ישראל א פראבלעם, ווען ס'איז צי דעם דער טאג צי א טאג שפעטער. יעצט די חילוק וויאזוי א גוי רעכנט א טאג און א איד איז ווייל דער גוי רעכנט קודם דעם טאג און נאכדעם די נאכט. ווען א גוי וויל זאגן א טאג, לאמיר זאגן ער וויל זאגן שבת, זאגט ער סעטערדעי ענד סעטערדעי נייט.

און דאס איז זייער וויכטיג צו וויסן אז ביי אונז הייבט זיך אן דער טאג קודם פון סאנסעט ביינאכט און ס'ציט זיך אריין ביז דעם נעקסטן טאג די ענדע פונעם טאג ביז צו סאנסעט. יעצט ווען די פרוי שרייבט אריין אז זי האט געזען לאמיר זאגן זונטאג יעצט צוויי וואכן ארום גייט זי נישט געדענקען צו דער זונטאג איז געווען מוצאי שבת נאך סאנסעט און ממילא הייסט עס שוין זונטאג. צי מיינט עס זונטאג אין משך'ן טאג, צי מיינט עס זונטאג נאך סאנסעט וואס ס'גייט שוין צו מאנטאג. וועגן דעם מוז זי אריינשרייבן זייער ספעסיפיק ווען ס'איז געווען. אז ס'איז געווען זונטאג זאל זי שרייבן זונטאג, איינס אזייגער פי. עם. פיר אזייגער פי. עם. וואטעווער איט איז. ממילא ט'מען נאכקוקן ווען די שקיעה איז געווען, און אז די שקיעה איז געווען זעקסע, ווייסט מען אז זונטאג איז דער ערשטער טאג פון איר חמשה ימי טומאה. טאמער איז עס אבער געווען נאך זעקס. זעקסע, דעמאלטס קען זי נישט רעכענען זונטאג פארן ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה, ווייל זונטאג האט זי דאך נאכנישט געזען, זי האט ערשט אנגעהויבן צו זען זונטאג ביינאכט, וואס דאס הייסט שוין זונטאג ביינאכט און מאנטאג. איז במילא מוז מען פארשרייבן יעדע זאך פונקטליך, און די צייט אויך. ס'איז דא נאך א זאך פארוואס מען מוז פארשרייבן, וועגן ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט וסת השעות, וואס אונז וועלן רעדן ווען מיר רעדן פון וסת. כ'וועל דיר געבן אן עקזעמפל זאלסט פארשטיין, ווען דו באקומסט א חתונה בריוול פון איינעם און ער שרייבט אז די חתונה גייט זיין זונטאג, און דו ביסט גענוג פיין און דו שרייבסט עס אריין אין דיין קאלענדער זונטאג האסטו א חתונה, נאכדעם א צוויי דריי וואכן שפעטער הייבסטו אן צו טראכטן וועיט א מינוט ווען איז דאס זונטאג, כ'האב עס אריינגעשריבן אין קאלענדער, דאס איז מוצאי שבת צו דאס איז זונטאג נאכט, דו ווייסט שוין נישט, וועגן דעם אויף די חתונה בריוול שרייבט מען אור ליום, כל פנים איז זייער וויכטיג מען זאל אריינשרייבן די. דעם דאטום און אויכעט די צייט פונקטליך, ווייל אפילו ווען דו כאפסט נישט יעצט, דער מורה הוראה ווען ער זעהט אז דו האסט עס געזעהן פייוו טוירטי און ער ווייסט די שקיעה איז סיקס אקלאק ווייסט ער שוין צו ס'איז געווען דעמאלטס טאג צו ס'איז געווען דעמאלטס נאכט. וועגן דעם מוז עס זיין אריינגעשריבן זייער פונקטליך. יעצט, איך האב געמאכט א לוח אסאך יארן פלעג איך מאכן עקסטער אפגעטיילט מאנטאג נאכט און ס'איז געשטאנען פונקטליך ווען די שקיעה איז און נאכדעם איז געשטאנען נאך א שורה אן עקסטערע באקסל פאר דינסטאג בייטאג, און געזאגט ווען די שקיעה איז פון דינסטאג, אזוי אז ווען דו האסט עס אריינגעשריבן אין די באקסל אדער אין די באקסל האט מען געוואוסט וואו מען האלט. יעצט איז זייער וויכטיג זאלסט שרייבן פונקטליך די צייט אויכעט, איך וועל שוין מסביר זיין אינעם שיעור אביסל שפעטער פארוואס ס'איז וויכטיג. סאו דאס איז א מורא'דיגע זאך צו קענען פירן פונקטליך דעם בוך. יעצט. איך וויל נאכאמאל אויסלערנען דעם עולם וויאזוי מען פירט עס. מען מאכט עס מיט א שטיקל ניגון, ס'שטייט כשהוא שוחק אומר הדק היטב היטב הדק מפני שהקול יפה לבשמים, דאס טייטש מען האט געקלאפט האט מען נישט סתם געקלאפט בום בום בום צו צוקלאפן די קטורת, נאר מען האט עס מיט א ניגון געמאכט בום בום בום בום, פארוואס שהקול יפה לבשמים, ס'קלאפט זיך בעסער אזוי, איז מאכן מיר מיט א ניגון. מוצאי שבת זונטאג איז איין טאג. זונטיג נאכט מאנטיג איז איין טאג מאנטיג נאכט דינסטיג איז איין טאג דינסטיג נאכט מיטוואך איז איין טאג מיטוואך נאכט דאנערשטיג איז איין טאג דאנערשטיג נאכט פרייטיג איז איין טאג פרייטאג נאכט שבת איז איין טאג. יעצט דעיס דארף מען זייער שטארק איינ'חזר'ן ווייל ס'איז שוין געווען אזוינפיל טעותים אפילו ביי מורה הוראות אפילו אינמיטן פארלערנען האב איך אסאך מאל געהערט ווי זיי מאכן טעותים און כ'האב זיי פארראכטן און דעיס איז מורא'דיג וויכטיג צו וויסן.

פארנאכטס, פאר סאנסעט, און א פערדע האט געזען זונטאג ביינאכט נאך סאנסעט, איז די ערשטע דריי פרויען די וואס האבן געזען מוצאי שבת נאך סאנסעט און זונטאג בייטאג און זונטאג נאכמיטאג פאר סאנסעט, ביי זיי איז דער ערשטער טאג וואס אונז רופן דאס מוצאי שבת זונטאג, דאס איז איין טאג פאר זיי. די פרוי וואס האט געזען זונטאג ביינאכט נאך סאנסעט, ביי איר איז איר ערשטער טאג הערש דער טאג וואס ס'הייסט זונטאג נאכט מאנטאג. דאס איז דער ערשטער טאג פון אירע חמשה ימי טומאה. יעצט לאמיר עס מאכן מיט א משל. למשל רחל לאה בלהה זלפה. רחל האט געזען אין מוצאי שבת, און דעם מוצאי שבת וואס זי האט געזען איז זעקסע ביינאכט די שקיעה, און זי האט געזען צען נאך זעקס, קומט אויס אז זי. הייסט אז זי האט געזעהן מוצאי שבת זונטאג און שוין, איז מוצאי שבת און זונטאג איז איר ערשטער טאג, יעצט לאה האט געזעהן זונטאג זיבן אזייגער אינדערפרי, סאו לאה קען אויכעט נוצן די מוצאי שבת זונטאג טאג פאר איר ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה. בלהה האט געזעהן זונטאג פארנאכטס. צען מינוט צו זעקס, און די שקיעה איז זעקס אזייגער, קען זי אויך נוצן דעם מוצאי שבת זונטאג פאר איר ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה. זלפה האט געזען צען נאך זעקס זונטאג ביינאכט, קומט אויס אז כאטשיג זי האט אינגאנצן געזען א חילוק, בלהה און זלפה האבן אינגאנצן געזען א חילוק פון צוואנציג מינוט, נאר איינער האט געזען צען מינוט פאר די שקיעה און איינער צען מינוט נאך. די שקיעה, איז בילא קען נוצן דעם זונטאג פאר איר ערשטן טאג, פונקט אזוי ווי רחל און לאה קענען עס נוצן, אבער זלפה האט שוין מוזן נוצן דעם מאנטאג פאר איר ערשטן טאג, וואס דאס מיינט זונטאג ביינאכט מאנטאג גייט זיין איר ערשטע טאג, קומט אויס אז זי העט ערשט קענען ציילן די פינף טעג פון טומאה מיט א טאג שפעטער. און דאס מוז מען זיך זייער שטארק ארייננעמען אין קאפ. פון, לאמיר זאגן נאכאמאל אז זעקס איז געווען די שקיעה, פון די שקיעה, א מינוט נאך די שקיעה פון מוצאי שבת, ביז א מינוט פאר די שקיעה פון זונטאג, אלע פרויען וואס זיי זעען אין די צייט קענען נוצן דעם זעלבן טאג פארן ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה. האט איינער א פרעג געטון און וואס איז דער יושר? די פרוי האט נאך געקענט מוצאי שבת וואוינען מיט איר מאן ווייל זי האט נאך נישט געזעהן און זי האט נאך געקענט מאכן חיבוק ונישוק א גאנצע נאכט און אינדערפרי זונטאג אינדערפרי האט זי אויך נאך געקענט מאכן חיבוק ונישוק און איר וועסט איז אנגעקומען צען מינוט פאר די שקיעה דאס איז צען צו זעקס און זי, וואס זי האט א גאנצע צייט געקענט האבן רילעישאנס מיט איר מאן און זי איז נישט געווען טמא, האט דעם זעלבן דין ווי א פרוי וואס זי האט געזען א מינוט נאך די שקיעה פון מוצאי שבת, און יענע איז געווען שוין אסור א גאנצע נאכט, און ביידע קענען ציילן דעם ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה, פאר מוצאי שבת מיט זונטאג, ס'איז מורא'דיג, כביכול, ס'איז נישט פעיר חלילה, אזוי זעט עס אויס, אבער דאס איז עס, דער טאג איז דער טאג. איז נאו קאמפלעינס, ווען איט מעיקס סענס דען יו קענט קאמפלעין. יעצט פארוואס דארף טאקע א פרוי ווארטן פינעף טאג? וואס זענען די פינעף טאג? איז די פינעף טאג איז אזוי, מען לערנט ארויס אין די גמרא ווייל ס'שטייט י, לערנט די גמרא ארויס אז שכבת זרע קען אויך סותר זיין שבעה נקיים פונקט אזוי ווי דם. ס'טייטש אזוי, ווען א פרוי זעהט דם אינמיטן די שבעה נקיים מוז זי. נאכאמאל מאכן הפסק טהרה און ציילן גאנצע ריינע טעג, די זעלבע איז אז סקומט ארויס פון איר שכבת זרע, טוט עס אויכעט צוברעכן די שבעה נקיים און זי מוז אנהייבן מאכן הפסק טהרה און אנהייבן אויף עס ניי. יעצט איז די שאלה פון וועלכע שכבת זרע רעדט מען דא? איז דאס איז די שכבת זרע וואס איר מאן האט אריין געלייגט אין איר ווייל ווען ער וואוינט לייגט ער דאך אריין אין איר שכבת זרע און דאס קומט ארויס, יעצט פארוואס דארף זי ווארטן פינף טאג ווייל. דריי טעג דויערט די זרע זאל פארשטינקען ווערן און ס'איז מער נישט ראוי צו געבוירן א קינד. ביז דריי טעג איז עס נאך ראוי. ס'טייטש א פרוי ווען מ'וואוינט מיט איר קען זי, למשל מ'וואוינט מיט איר פרייטאג צונאכטס, איז די זרע האלט זיך איין טאג ביז מוצאי שבת פריש, די צווייטע טאג ביז זונטאג ביינאכט פריש און די דריטע טאג ביז מאנטאג ביינאכט פריש. פריש, סא ווען א פרוי האט געוואוינט מיט איר מאן פרייטאג צונאכטס איז ביז מאנטאג אין די זעלבע צייט וואס זיי האבן געוואוינט, צוויי און זיבעציק שעה, דאס טייטש זעקס עונות, איז די זרע נאך גענוג פריש אז ס'זאל קענען געבוירן א בעיבי, במילא אז די זרע קומט ארויס קען עס שטערן די שבעה נקיים אויך, די זיבן ריינע טעג. יעצט זי פילט נישט ווען דעס קומט ארויס און דעס זעהט מען נישט, סאו וויאזוי קען זי אנהייבן צו ציילן שבעה נקיים ווען זי ווייסט אז זי האט אין זיך זרע וואס ס'גייט ארויסקומען? סאו וועגן דעם מוז זי ווארטן. דריי טעג און דריי נעכט, דריי מעת לעת, זעקס עונות. נו פארוואס זאג איך דעמאלטס אז מען דארף ווארטן פינף טעג? איז דאך גענוג אז מען ווארט דריי טעג. איז דער פערדער טאג איז ווייל אויב זי האט געוואוינט מיט איר מאן לאמיר זאגן נאך חצות ביינאכט פרייטאג צונאכטס ווען לאזט זיך אויס אירע זעקס עונות מאנטאג ביינאכט נאך חצות וואס דאס מיינט אז מאנטאג האט זי נאך נישט געקענט מאכן א הפסק טהרה ווייל אז לאמיר זאגן די שקיעה איז געווען זעקסע ביינאכט. און זי דארף נאך ווארטן פון זעקסע ביינאכט ביז צוועלף ווען ס'זאל זיך ענדיגן די עונה, איז קען זי דאך נישט מאכן א הפסק טהרה, איז אטאמאטיש איז דאס דער פערדער טאג, דאס טייטש אז זי האט געוואוינט פרייטאג צונאכטס, איז פרייטאג צונאכטס שבת איין טאג, שבת ביינאכט זונטאג א צווייטער טאג, זונטאג ביינאכט מאנטאג. איז א דריטער טאג, אבער מאנטאג לאזט זיך ערשט אויס צוועלעווע ביינאכט, קען זי מאנטאג נאכנישט מאכן הפסק טהרה ווייל דאס מוז מען מאכן פאר די שקיעה וואס דאס איז זעקסע נאכמיטאג, איז במילא מוז זי ווארטן מאנטאג ביינאכט און דינסטאג ביז צו די שקיעה, און דאס זענען די פיר טעג. קומט דער רמ"א און ער לייגט צו נאך איין טאג. וועגן ספק בין השמשות, ווייל דא האב איך געמאכט א משל, ער האט געוואוינט צוועלעווע ביינאכט, וויאזוי איז אז ער האט געוואוינט פונקטליך זעקסע צייט, און ער ווייסט נישט צו פאר זעקסע צו נאך זעקסע, איז ער וועט רעכענען אז דאס איז געווען נאך פאר זעקסע, ממילא קען ער שוין אנהייבן צו ציילן נאך זעקסע דעם ערשטן טאג, און דערווייל איז עס שוין געווען נאך זעקסע, איז עס א ספק בין השמשות, ספק בין השמשות דארף מען דאך עניוועי ווארטן נאך א טאג ווייל די שקיעה איז. פריער און די טאג לאזט זיך אויס שפעטער, ממילא זאגט דער רמ"א אז מען דארף ווארטן פינף טעג. יעצט לאמיר אויסלערנען ווי אזוי מען ציילט די פינף טעג, למשל ווען א פרוי האט געזען מוצאי שבת אדער זונטאג, דער זעלבע משל וואס אונז האמיר געהאט ביז יעצט, מוצאי שבת און זונטאג. איז מוצאי שבת און זונטאג איז איין טאג, זונטאג נאכט און מאנטאג איז א צווייטע טאג, מאנטאג ביינאכט און דינסטאג איז א דריטע טאג, דינסטאג ביינאכט און מיטוואך איז א פערדע טאג, מיטוואך ביינאכט און דאנערשטאג איז א פיפטע טאג. איז פאר בין השמשות קען זי מאכן א הפסק טהרה, וואס מען מען רעדן שפעטער וואס דאס איז, ס'האט צוויי פראסידזשערס, איינס איז מען ווישט זיך גוט אויס און נאכדעם לאזט מען אינעווענדיג א מוך דחוק גאנץ בין השמ.

רעכנט מען נישט אריין צו די זיבן ימי טהרה, מען רעכנט עס נישט אריין, און דאס איז אזא קאמאן מיסטעיק, מער קאמאן ווי אין גאנץ הלכות נדה דא, ווייל אזוי ווי מיר האבן געשמועסט אז מען קען אריינרעכענען צו די חמשה ימי טומאה דעם טאג וואס האט געזען, סיי ביינאכט און סיי בייטאג. למשל, מוצאי שבת און זונטאג קען זי דאס רעכענען פארן ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה, קומען אסאך מענטשן און זיי מאכן א טעות אז ווען מ'האט געמאכט דא א הפסק טהרה דאנערשטאג רעכענען זיי דעם דאנערשטאג פארן ערשטן טאג פון די זיבן נקיים און דאס איז ראנג ווייל ווען דו מאכסט הפסק טהרה איז די פשט ביז יעצט איז זי בחזקת טומאה און זי מוז זיך רייניגן און הערשט דעם אנדערן טאג נאך בין השמשות די נאכט און דעם נעקסטן טאג, דעמאלטס קען זיין דער ערשטער טאג פון איר ריינקייט. דאנערשטאג קען נישט זיין דער ערשטער טאג פון איר ריינקייט, ווייל זי האט דאך נאך געקענט זען דאנערשטאג אויך, איז עס הערשט דעם נעקסטן טאג. יעצט ביי די חמשה ימי טומאה, דעם טאג וואס מען זעט, רעכנט מען אריין אלס איינער פון די חמשה ימי טומאה, באט ביי די ימי טהרה רעכנט מען הערשט דעם נעקסטן טאג פאר די ימי טהרה, און דא איז וואן אוו די ביגעסט קאמאן מיסטעיקס דעטס העפענינג אלל אווער. יעצט ס'איז דא וואס זיי מאכן א שארטקאט אז אויב זי האט דאנערשטאג פארנאכטס פאר די שקיעה געמאכט הפסק טהרה איז נעקסטן דאנערשטאג א וואך שפעטער נאך צאת הכוכבים קען זי גיין אין מקווה. כ'האב אבער נישט ליב דעם שארטקאט. איינס ווייל ס'שטייט בספר של"ה אז ס'גוט זאל יעדן טאג ציילן פון די שבעה נקיים. הגם אמער ס'איז נישט אנגענומען להלכה ס'ווערט געברענגט אין די קבלה ספרים אז ס'נעמט אוועק אסאך חיצונים און אסאך קליפות, מיט דעם וואס מען ציילט היום ראשון לספירה און היום שני לספירה, ממילא האב איך נישט ליב צו זאגן אז מען האט געמאכט הפסק טהרה דאנערשטאג פארנאכטס איז דעם נעקסטן דאנערשטאג גיי צום מקווה, ניין דאנערשטאג ביינאכט פרייטאג, פרייטאג ביינאכט שבת, שבת ביינאכט זונטאג, זונטאג ביינאכט מאנטאג, מאנטאג ביינאכט דינסטאג, דינסטאג ביינאכט מיטוואך, מיטוואך ביינאכט דאנערשטאג. און דאנערשטאג ביינאכט נאך צאת הכוכבים, ס'האט שוין גארנישט מיט די שקיעה, ס'איז אסאך שפעטער ווי די שקיעה, צו דעמאלטס ווען זי האלט מוצאי שבת, דעמאלטס קען זי גיין אין מקווה. יעצט דאס איז איין טעם פארוואס ס'איז זייער כדאי אז מ'זאל נישט ווערן א למדן און אריבערשפרינגען אז א וואך שפעטער קען זי גיין צו די מקווה. די צווייטע טעם איז נאך אן ארגערע טעם, ווייל ס'איז געווען אסאך, כ'האב שוין געהאט אסאך וואס. זאגט מען האט זי געזאגט אזוי אז אויב דו האסט געמאכט א הפסק טהרה לאמיר זאגן דאנערשטאג פארנאכטס איז דאנערשטאג קענסטו גיין אין מקווה א וואך שפעטער דעם א וואך שפעטער האט זי נישט געכאפט וואס דאס מיינט און זי איז געגאנגען דאנערשטאג נאך די הפסק טהרה איך האב שוין געטראפן דעם מיסטעיק ביי זייער אסאך מענטשן ממילא האב איך נישט ליב מיט די לומדות סא אזוי ווי מען ציילט די פינף ימי טומאה זאל מען ציילן ווייטער די זיבן ימי טהרה, און ממילא וועט מען יוצא זיין דעם וספרה לה אויכעט אזוי ווי דער של ה הקדוש האלט. שוין, דאס איז געווען נאר זייער באריכות, איז אין דעם נעקסטן שיעור וועל איך אם ירצה השם מאכן א גאנצן שיעור פונקטליך נאר וויאזוי מען ציילט, ווייל אין דעם איז דא מער מיסטעיקס ווי עטץ קלערטס. די רבנים מאכן אויך מיסטעיקס אין מראות מיט אלעם, אבער נישט אזויפיל וויפיל די מענטשן ביים ציילן, ווייל סוף כל סוף איז דאס ווייבל נישט צוגעוואוינט, ס'איז אלץ געווען בצניעות, מען האט נישט גערעדט פון דעם, דער אינגערמאן איז זיכער נישט צוגעוואוינט, און ממילא הייבט זיך אן א מעשה אז ס'זאל נישט ווערן קיין טעות חלילה, איז ממילא מוז מען רעדן דערפון באריכות. שוין, יעצט אזוי ווי איך דערצייל אייביג א מעשה נאך יעדן שיעור, וועל איך פארציילן יעצט א שטיקל מעשה. קודם וועל איך אבער זאגן א קורצע דבר תורה, און נאכדעם וועל איך קומען צו די מעשה. אין חומש בראשית, פרק א', פסוק כח, שרייבט דארט אין די תורה ביי יעדע זאך כי טוב וירא אלקים כי טוב כי טוב כי טוב, ווען מען האט באשאפן די מענטש שטייט נישט כי טוב אזוי ווי ביי אלע נבראים. עס ווערט געברענגט אין די ספרים הקדושים פארוואס, וועגן דעם ווייל די גאנצע בריאה איז באשאפן געווארן מיט שלימות ממילא שטייט כי טוב, מה שאין כן א מענטש איז באשאפן געווארן אינגאנצן נישט שלם און ער דארף ארבעטן אויף זיך ער זאל צוקומען צו שלימות. סיי שלימות הנפש און סיי שלימות הגוף, וויאזוי? דורך עבודת הבורא, וועגן דעם איז נישט שייך צו זאגן כי טוב, ווייל נאר טאמער ער איז זוכה זיך מתקן צו זיין דעמאלטס איז עס כי טוב, טאמער חלילה ער איז נישט זוכה זיך מתקן צו זיין איז עס נישט כי טוב. דער צווייטער טעם זאגט ער פארוואס עס שטייט נישט כי טוב, ווייל די נקבה איז נאכנישט געווען געבוירן, ממילא האט נאכנישט געקענט שטיין כי טוב, ווייל אדם הראשון איז געווען נאר.

גערעדט. זכה איז עס א עזר, און לא זכה איז עס כנגדו. יעצט די גאנצע טעם פארוואס מ'האט באשאפן די פרוי זאל העלפן די מאן ער זאל קענען איינהאלטן תורה און מצוות, זיך אפהיטן הלכות נידה, אלע זאכן. און אזוי שטייט דארט אין די גמרא אין דף סמך בית עמוד בית. ווען איינער איז אן א פרוי איז ער שורה בלא תורה. און פון וואו לערן איך עס ארויס? ווייל ס'שטייט האם אין עזרתי בי, ותושיה נדחה ממני. זאגט דארטן דער מהרש א אין חידושי אגדות, אז וויבאלד די תורה שוואכט אפ דעם כח פון א מענטש, קומט אויס אז א מענטש קען נישט טון קיין שום מינע אנדערע ארבעט, ווען נישט דאס וואס די פרוי העלפט אים צו. די גמרא זאגט אויך אזוי. די מדרש, וויפיל טרחות האט אדם הראשון געמוזט דורכגיין ביז ער האט געזען א שטיקל ברויט, ער האט געמוזט איינפלאנצן די תבואה, נאכדעם אראפשניידן, און נאכדעם עס מאלן, די אלע מלאכות וואס מען דארף טון, און נאכדעם עס באקן, ביז ער צוקומט צו א שטיקל ברויט, און די פרוי מאכט אים דאס אלעס. יעצט אין די פתיחה פונעם טור פאר אבן העזר שרייבט ער אזוי. ועוד הפליא והגדיל עמו בעזר, דער אייבערשטער האט מפליא געווען און גרויס געמאכט צו אים א עזר, אשר עזרו וואס זי העלפט אים בעטרה אשר עיטרה, וואס זי העלפט אים מיט די עטרה וואס מען האט אים געקרוינט, וכחותן פארו וישם עליו ציץ נזרו, און אזוי ווי א חתן וואס ער איז שיין אנגעטון און מען לייגט אויף אים ארויף א ציץ, א קרוין אויף אים, ווייל הכל האשה אשר ממנו לוקחה, און דאס אלעס איז די פרוי וואס מען האט אים פון אים גענומען, ולא כשאר הברואים, און נישט אזוי ווי אלע ברואים אשר בראם שניים שניים, מען האט זיי באשאפן פער צוויי, אבל בראו לבדו, מען האט באשאפן אדם הראשון אליינס, ויקח און האט גענומען אחת מצלעותיו איינע פון זיינע ריפן ביינער, ויבן אותה לאישה, מען האט עס געמאכט פאר א פרוי, ויביאה לו, עס געברענגט פאר אים למען היות לו לעזר ולהועיל ער זאל זיין זי זאל זיין פאר אים א הילף און להועיל ס'זאל ווירקן, כאשר כתב החכם הרב אברהם בן דוד דאס איז די ראבד בספר הנפש, ס'איז דא די באקאנטע ספר נפש לראבד, ס'איז אויף נידה אויף מקוואות אויף אנדערע זאכן. כי לטובת האדם ולהנאתו הגדולה עשה זה, דער אייבערשטער האט געמאכט א פרוי פאר די טובה פונעם מענטשן פאר זיין גרויסע הנאה, שאילו נברא זכר ונקבה כשאר הברואים, אויב ס'וואלט געווען באשאפן א זכר נקבה אזוי ווי אלע ברואים, היתה האישה אצל האדם כנקבת הבהמה אצל הזכר, וואלט געווען די פרוי פון א מענטש, אזוי ווי די נקבה ביים זכר פון א בהמה. ש. וואס איז עס? שאינה מקבלת שלטונות הזכר, זי נעמט נישט קיין שלטונות פונעם זכר, זי נעמט נישט קיין ארדערס, ולא עומדת אצלו לשמשו, זי שטייט נישט דארט אים צו באדינען, אך זה חוטף מזה, דער כאפט פון דא, וזה בועט בזה, און דער טוט ווידערשפעניגן אין דעם. וגם אינם מיוחדים זה לזה, זיי זענען נישט געאייגנט איינער פארן אנדערן. פארוואס? ווייל לפי שבתחילה נברא זה בפני עצמו, וזה בפני עצמו זענען דאך ביידע באשאפן געווארן עקסטרע. מה שאין כן, א פרוי איז פונעם מאן באשאפן געווארן. ולכך ראה הבורא יתברך צורך האדם והנאותיו, דער אייבערשטער האט געזען די באדערפענישן פונעם מענטש און די הנאות, וברא אותו און ער האט באשאפן יחידי אליינס, ולקח ער האט גענומען אחת מצלעותיו איינע פון זיינע ריפן ביינער ובנה האשה ממנה ער האט פון דעם געבויעט די פרוי מפני שהיא נחשבת לו כאחד מאבריו ווייל זי ווערט גערעכנט צו אים אזוי ווי איינע פון זיינע אברים אשר לו לשמשו וואס דאס איז מען געבט עס אים צוריק אז די אבר זאל אים קענען באדינען וכי יהיה מושל עליה און ער זאל זיין באלעבאס אויף איר כמושלו על אבריו אזוי ווי ער איז א מושל אויף זיינע אברים. וכי תהיה משתוקקת אליו, זי זאל גליסטן צו אים, כשאר האיברים משתוקקים אל הנאת גופו, אזוי ווי אלע אנדערע אברים וואס זיי גליסטן צו ווען זיין גוף האט הנאה, וואס יעדער אבר האט דאך הנאה, ואמר און ס'שטייט לא טוב היות האדם לבדו, וואס מיינט דאס? ס'איז נישט גוט א מענטש זאל זיין אליין כלומר אין טוב שיהיה אדם מתבודד עם האשה, ס'איז נישט גוט אז א מענטש זאל זיך מתבודד זיין מיט א פרוי כמו הבהמות שהן מתבודדין, אזוי ווי בהמות וואס יעדער איז פאר זיך, ואין הנקבות מיוחדין לזכרים, די נקבה איז נישט מיוחד פאר דעם זכר און די איז נישט מיוחד פאר דעם זכר. עשה לו עזר כנגדו שטייט ווייטער אין פסוק כלומר אבראנה כ'וועל אים באשאפן בענין מיט אזא וועג שיהי' לו עזר ממנה אז זאל זיין א הילף ושתהיה מיוחדת לו זאל זיין מיוחד פאר אים וזה כנגדו דאס מיינט מען די ווארט כנגדו כלומר שתעמוד אצלו יום יום זי זאל שטיין קעגן איבער יעדן טאג נישט זי זאל גיין איר וועג און ער זאל גיין זיין וועג. וועגן דעם איז זייער וויכטיג מען זאל ליב האבן די פרוי אזוי ווי די אייגענע גוף, מען זאל זי מכבד זיין מער ווי די גוף, מען זאל רחמנות האבן אויף איר און זי אפהיטן אזוי ווי מען היט אפ איינע פון זיינע אייברים, און זי איז אויכעט מחיוב צו טון וואס זי דארף פאר אים, און אים ליב צו האבן אזוי ווי איר נפש, ווייל זי קומט פון אים. אזוי ברענגט צו דער טור פונעם ראבד. קומט אויס אז לויטן טור און דעם ראבד האט דער אייבערשטער געוואלט ווען ער האט באשאפן דעם מענטש אז די פרוי, וואס איז געקומען פונעם מענטש, איז וועגן דעם באשאפן געווארן כדי זיי זאלן זיין אנגעבינדן איינער מיטן צווייטן נאכדעם וואס זיי האבן חתונה, פארשטייט זיך, און מיט א געוואלדיגע ליבשאפט זאל זי העלפן פאר אים אז ער זאל קענען טון דעם רצון השם, דער מאן זאל איר אפהיטן און ער זאל איר ליב האבן אזוי ווי איינע פון זיינע אייבערים, און דורך דעם עט זי אויכעט מקרב ווערן צו די קדושה און זי עט באוויליגן אים צו העלפן און צו טון זיין רצון. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, מענטשן פרעגן שאלות פון רבנים און די פרויען מאכן בדיקות, כ'וויל זאגן דעם אמת, צו דעם אלעם דארף מען יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן מען זאל חלילה נישט נכשל ווערן, קודם מען פרעגט א דיין, אמאל איז ער נערוועז, ער האט דאך זיינע פראבלעמען אויכעט, און נאכדעם איז דא א בוק, וואס דער בוק זאגט, יעדע מעדיקעישאן וואס אמעריקע האט, ס'איז מסתמא דא אין יוראפ, פון זייערע מעדיקעישאנס, וויאזוי ס'עפעקט און וואס ס'עפעקט די מענטש. זיבעציג אדער אכציג פראצענט פון אלע מעדיקעישאנס מאכן די מענטש א סערטען פראסענט קאלער בליינד. א געווענטליכע טיילענאל, שטייט אין דעם בוק, מאכט קאלער בליינד. און איך פלעג דאס אלץ זאגן פאר די רבנים, ס'איז דא טעג וואס זיי טארן נישט פסק'ענען. ס'איז נישט קיין דזשאוק דאס, ס'איז אידישע קינדער'ס שאלות פון דם נידות. ס'איז אויך דא אסאך רבנים זיי מורא'דיג מיקל. ס'איז דא אזא מין טעסט וואס מען געט צו זעהן צו די רב איז קאלער בליינד. ס'איז אזא נאמבער, ס'איז א אכטער און א ניינער, מען פרעגט דיך וועלכעס דו זעהסט. איך האב געכאפט דא פיר דיינים פון ווילימסבורג וואס זיי האבן זיך געלערנט צו זיין דיינים, זענען נאך נישט געווען דיינים און זענען געווען קאלער בליינד. זיי האבן טאקע נישט געזעהן געהעריג. ס'איז נישט זיי זענען א מיקל, זיי זעען נישט. כ'האב עס דעמאלטס פארציילט פאר הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער זכר צדיק לברכה מאנטעווידעאר רב, זאגט ער איך וויל אויכעט נעמען דעם טעסט, קען זיין איך בין אויך קאלער בליינד, האב איך אים געברענגט דעם דאקטער אהיים מיט אזא טשארט און ער האט געזאגט אז דו זעסט פערפעקט, אזוי האט ער געזאגט פאר הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, די אלע איינגע. הילטע און צובראכענע רבנים, זיי נעמען הארץ פילן מיט די אלע מינע פילן, דאס מאכט א סערטען אמאונט פערסענט קאלער בליינד. יעצט ווען ס'איז זיכער נישט קיין גוטע מראה, העט ער מסתם זעהן, אבער ווען ס'איז א מראה וואס מ'וואלט געקענט מתיר זיין, איז עס א פראבלעם. און קען זיין אמאל איז ער אזוי קאלער בליינד אז א געהעריגע רויטע מראה זעהט ער אויך נישט. סא צו דעם אלעם דארף מען זאגן א קאפיטל תהלים יעדן טאג און בעטן דעם אייבערשטן. עניוועי, וויל איך ענק זאגן. אז מען לערנט תורה איז די תורה איז א שמירה אז ס'זאל זיך חלילה נישט צוקומען צו קיין איסור נדות. יעצט ס'איז דא א ספר חסדי אבות דאס איז פון ר' יוסף חיים דעם בן איש חי ברענגט ער דארטן אז ס'איז געווען א מעשה א חסיד האט קיינמאל נישט משמש געווען זיין בעט דאס טייטש ער האט נישט געוואוינט מיט די פרוי אפילו ביי ליל טבילה ביז חצות אזוי ווי שטייט פון אר"י הקדוש. כ'וויל ענק זאגן היינט איז דאס נישט שייך, היינט ווען זי קומט אהיים פון מקווה די נעקסטע צען מינוט האג און קיש און וואוין מיט איר. מיר האט דערציילט א גרויסער ערנסטער רב, ער האט אמאל געזאגט פארן רעבן, די רבי האט גערעדט אמאל מען זאל זען די אינגעלייט אה חצות, און יענער איז גאר א חשוב'ער רב געווען, פרעגט ער דעם רעבן, איך וויל אייך פרעגן, די פרוי קומט אהיים פון טבילה זעקס אזייגער ווינטער, וואס זאל דער אינגערמאן טוהן אין שטוב ביז צוועלעווע? וואס זאל ער טוהן? פרעגט ער דעם רעבן, האט דער רבי געזאגט, על כל פנים אפשר די בני' עליה. האט יענער געזאגט פארן רעבען, רעבע היינט איז די אלע זאכן נישט דא, און דו ווייסט דאס, היינט דאנקט מען דעם אייבערשטן אז ער איז ודבק באשתו ולא באשת חברו, האט אים די רעבע גארנישט געזאגט, ער האט עס נישט געקענט ווי מען זאגט עקסעפטן, ווייל ער איז דאך דער גרויסער צדיק, אבער לאידך גיסא ער האט פארשטאנען דעם עולם, אבער דעמאלטס איז געווען אזא מנהג אז דער איד האט זיך געפירט אז ער האט געווארט אויף חצות, שוין. און ער האט געזעסן און געלערנט אין א ספר, און אינמיטן לערנען האט ער א דרימל געטאן, און עס האט זיך גע'חלומ'ט אז ס'קומט צו אים א מענטש און ער געט אים א שטיקל פאפיר, וואס אין די שטיקל פאפיר איז אויפגעשריבן בטלת, בית, ט', למד, תיו, בטלת, דו האסט מבטל געווען. ער האט זיך אויפגעוועקט פון זיין שלאף. און ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון, ער איז געווארן זייער דערשראקן, אפשר איז עפעס א גזירה געווען אויף אים און מען האט עס מבטל געווען אדער וואס, בקיצור ער האט נישט געוואוסט, ער איז געלאפן שנעל צום בן איש חי און האט אים אויפגעוועקט ביינאכט, זעט אויס ער איז נאך אויף געווען, און האט אים געפרעגט זאג מיר וואס גייט פאר, דאס און דאס האב איך געזען אינמיטן חלום בטלת. בקיצור פרעגט ער אים ווי האלטסטו יעצט אינמיטן לערנען, זאגט ער איך האלט יעצט אינמיטן פרשת אחרי ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, זאגט ער אים יעצט פארשטייסטו וואס דא טוט זיך, מען האט דיך געשיקט פון הימל א שליח אז זאלסט נישט נכשל ווערן מיט נדות, די אותיות בטלת איז בטומאת טומאתה לא תקרב, מען האט דיך אפגעהיטן פון הימל אז זאלסט חלילה נישט אנרירן א ווייב ווען זי איז א נדה. בקיצור, ער קומט אהיים מיט א גרויסע שמחה, מען האט אים אפגעהיטן פון הימל, זאגט אים זיין פרוי, ביסט אינגאנצן אאוט אוו יור מיינד, איך בין דאך היינט געגאנגען אין מקווה, אויף דעם ווארטסטו דאך אויף חצות. בקיצור זאגט ער, הער אויס, ס'איז געווען א חלום, און איך בין געווען ביי ר' יוסף חיים, ביים בן איש חי, און ער האט מיר געזאגט אז זאלסט וויסן אז ס'מוז זיין אז מען האט דיך אפגעהיטן פון הימל פון נדות, עפעס איז געגאנגען ראנג. האט זי געזאגט, פיין, כ'וועל מיך נאכאמאל בודק זיין, און זי האט זיך נאכאמאל בודק געווען, און זי האט געזען אז זי בליט, געהעריג האט ער זיך זייער געפרייט אז די הייליגע תורה האט אים מציל געווען פון אזא געפערליכע זינד ווי נידות. רבותי די אלע זאכן וויפיל מען לייגט אריין עפארט מיט כח דארף מען נאך אנקומען צו סייעתא דשמיא. אז מען לייגט נישט אריין עפארט און כח איז נישט דא קיין סייעתא דשמיא. מען לייגט אריין עפארט און כח איז אויך דער אייבערשטער קוקט וויפיל הארץ דער מאן און די פרוי לייגן צו און לויט דעם האבן זיי א הייליג און א ריין לעבן. ס'איז יעצט אלול, מען דארף זיך נעמען אין די הענט אריין רבותי, מען דארף מקבל זיין זיך דעם עול תורה, און דער אייבערשטער זאל יעדן אפהיטן פון אלעם שלעכטן.